ס'איז שוין אפילו אינעם אלט-פרענקישן פרום-אפגעשטאנענעם יידיש-פוילישן קליין שטעטל געווען א חידוש א מין געשיכטלעך רעשטל אין א מוזיי זי ארויסצושטעלן. ווער? ריווע יאסל בונצעס, וועלכע מ'האט געקאנט זען סיי ווינטער סיי זומער אין א לאנגן ראק מיט ניט פארשפילעטע פאלעס, מיט אן אלט-מאדישן קאפאר, נאך פון מלך סאביעסקי'ס צייטן, מיט א ימשענעם שטאק, מיט א ווייס ביינערנער סקיפקע ווי ביי אן עפיסקאפ, אין איר ברייט צעשטעלטן און סאליד שווערליכן גאנג ווי פון א הויך גייסטליכן. מ'האט זי אויך אלע מאל געזען ניט אליין, נאר מיט אן אונטערגעוואקסן מיידל, א יסומה, וועלכע האט זיך ביי איר אויפגעהאדעוועט, זיך דערצויגן, און וואס זי, ריווע, האט געהאלטן פאר איר מצוה צולעצט זי אויסצוגעבן,

די בעלי אכסניות פלעגן איר וועגן די אנגעפארענע מודיע זיין, און דעמאלט פלעגט זי זיך אריינשטעלן מיט איר גאנצער גרויס, מיטן ניט פארשפילעטן ראק, מיטן ימשענעם שטאק צום אורח, ביי וועמען זי האט געמיינט עפעס קריגן, און א זאג געגעבן ניט ווי קיין געווענליכע גאבעטע מיט זיסע רייד און געמאכטע תחנונים, נאר באפוילעריש, גלײַך ס'קומט איר, און דערבײַ אױך ניט אירצנדיק קײנעם, סײַ יונג, סײַ אַלט. סוחר, גיב צדקה אױף אָרעמעלײַט! װער ס'האָט זי דערזעענדיק גלײַך געגעבן אָן טענות, איז גוט, װער אָבער ס'האָט זיך געװאָלט דערװיסן, װער זי איז, צי סתּם פֿון נײַגער, צי כּדי זיך משער זײַן, װאָס פֿאַר אַ סאָרט נדבֿה ער זאָל אױסטײלן לױט איר ראַנג, און האָט אַ פֿרעג געגעבן, װער זײַט איר? און אױף װאָס נעמט איר צונױף דאָס געלט? פלעגט ריווע ענטפערן. פרעג ניט סוחר מוכר, נישקשה, שטאָט קאָן מיך, און ווייסט, אַז ניט איך, ניט מיינע אָרעמעלייט וועלן דיין נדבה ניט פאַרנאַשן. אַז אַזאַ איינער האָט אַמאָל געקמצנט און ניט געגעבן, ווי וועדליק ריווע האָט אים געשאַצט לויט זיין אויסזען און פאַרמעגן, פלעגט זי אויף אים אַ שטרענג מאָנענדיקן קוק טאָן פון אויבן ביז אַרונטער און אַ זאָג געבן, ברייטער, מילדער, סוחר מוכר, צעעפן, צעעפן גאט'ס בייטל, וואס איז נישט דיינער. מ'האט געזען אז מיט אזא דארף מען זיך ניט אנהויבן, זיך ניט קעגנשטעלן, ניט דערווידערן. מ'האט נאכאמאל די האנט אין קעשענע אריינגעטראגן און נאך עפעס צוגעטראטן צו דער פושקע, און דעמאלט פלעגט ריווע צושאקלען מיט'ן קאפ מיט הסכמה און ווידער צוגעבן, גיב, גיב, נישקשה, וועסטו דיין גאב נישט דערלייגן. זי פלעגט באקומענדיק וואס געדארפט, זיך אויסדרייען מיט איר גרויס מענערישן גוף וואס האט זיך שוין ניט גלייך געהאלטן אויף אירע פיס נאר אביסל איבערגעבויגן פון דער רעכטער זייט אויף דער לינקער ווי עטוואס צוהינקענדיק פון עלטער און קוקנדיק אויף איר אלטמאדישן קאפאר וואס האט זיך געבונדן מיט צוויי בענדלעך אויף אונטער איר גאמבע פון פארנט, און וואס אונטן האט ער אויסגעזען ווי א מין פרעמד פויגלשער טשוב, האט מען זי ארויסבאגלייט, אי מיט פארוואונדערונג, אי מיט אביסל שמייכלנדיגן דרך ארץ, ניט וויסנדיג פארוואס דער שמייכל און פון וואנען דער דרך ארץ. אזוי פרעמדע. דאס אייגענע שטעטל אבער האט זי גוט געקאנט און שטארק ערליך געהאלטן, ווי א מין אלגעמיינע באבע פון וועמען אלע קומען ארויס, און מאנסבילן האבן איר דעם געהעריגן כבוד אפגעגעבן און ווייבער פלעגן זיך צו איר קומען בענטשן. ס'איז ניט געווען קיין חתונה אין שטעטל, אויף וועלכע ריווע זאָל די ערשטע חתן-כּלה ניט צואווינטשעווען, קיין ברית, וווּ ריווע זאָל ניט נעמען קוואַטערשאַפֿט, און מיט פֿאַרשיידענע ווײַבערישע שאלות און נאָך עצות איז מען צו איר געגאַנגען מער ווי צום רבֿ. זי האָט דאָס אויך פֿאַרדינט. ווי א וואוילקענענדיגע אי אזא וואס שטעלט אויף זיך ווי א שטארקער תקיף אין דער דעה, האבן דערום די ווייבער געקוקט אויף איר ווי אויף אן אנפירערן וועמען מען דארף הערן, פאלגן, און מיט איר ווארט זיך רעכענען. זי האט טאקע געשפילט די ראל פון אזא, מ'האט זי באדארפט זעהן זאגט מען אמאל תשעה באב אויף דער נאכט צו קינות ווען א האלב שטעטל ווייבער פלעגן זיך צו איר צונויפקומען און האבן זיך געפונען אויסגעזעצט אויפן פאל מיט קאלדרעס פארשפרייט מיט ריווען אינדערמיט וואס האט אויסגעזעהן ווי א קייסערן וואס האט פון איר גדולה אראפגענידערט אויף א קישן מיט א ליכט אין דער האנט ארויסלייענדיג פאר אלע פון דעם טייטש חומש וועגן חורבן בית המקדש מען האט באדארפט הערן די שטרענגע ריווע ווי אזוי זי לייענט געשמאקייט, מיט וואס פאר אן אויסדריקליכקייט, און ווי יעדעס בילד פון חורבן קומט ביי איר ארויס אזוי בולט ווי גלייך ס'איז ערשט נעכטן געשען. ווי אזוי למשל דער רשע נבוזראדן טרייבט די אידן, אלט און יונג, אין קייטן געשמידט דורך דער מדבר, וואו זיי האבן באקומען צו עסן נאר געזאלצנס, און אז זיי האבן זיך געבעטן א טרונק האט מען זיי דערלאנגט לאָגלען אָנגעפֿילט מיט לופֿט, צו וועלכער זיי האָבן זיך דורשטיק צוגעכאַפּט און זיי זײַנען געבליבן דערשטיקט. און ווי אַזוי ווידער אַז ס'איז געקומען צו די טײַכן פֿון בבֿל, האָבן די פֿענגער געפֿאָדערט בײַ די לוויים זיי זאָלן זיי זינגען, שפּילן אויף זייערע כּלים פֿון די לאַנדלידער פֿון ציון. און ווי אַזוי די אויפֿגעפֿאָדערטע געפֿאַנגענע האָבן זיך, ריכטנדיק דערויף אַפֿריִער די פֿינגער אָפּגעהאַקט, און האָבן אָפּגעענטפֿערט, די פענגער, איך נשיר, ווי אזוי זאלן מיר שפילן, זעהט, מיר האבן קיין פינגער ניט! און דערביי האט ריווע פאר די אויף דער ערד פארזאמלטע און אויסגעזעצטע ווייבער א האנט אויפגעהויבן צום באווייז, און ווייבער האבן קוקנדיק אויף איר זי געזעהן ווי ביי די לוויים אן אפגעהאקטע און אזוי אויך האט מען זי באדארפט זעהן אן אנדער מאל ראש השנה צו די רעכט געדיכטע תפילות, ווי למשל צום ונתנה תוקף, ווען די וואגשאל אין הימל וויגט זיך, אט וועגן אריבער די זינד, אט די זכיות צום לעבן, אדער חלילה פארקערט, און ווען דאס הארץ ביי אלע בעטנדיגע פאלט אקארשט נישט ארויס פון פחד פארן גורל וואס דארף באלד אנגעצייכנט ווערן פאר זיי, פאר זייערע מאנען, קינדער און אייגענע, אט דעמאלט האט מען באדארפט זען ריווען, ווי נאכדעם ווי זי האט אפגעבעטן וואס געדארפט, אליין פאר זיך, פלעגט זי זיך אויפהויבן פון ארט ביים שטענדער וואו זי זיצט,

ווייבעלעך, הערט! קוקט זיך נאָך אַרום, צי איז נישטאָ דער מלאך-המוות צווישן אײַך. יאָ, שטאָט האָט זי געאַכטעט, און מע האָט איר אַנטקעגנגעטראָגן אי דעם כּבֿוד, אי דאָס, וואָס יעדערער האָט באַדאַרפֿט געבן לויט איר פֿאָדערונג, קומענדיק מיט דער יתומה מיט דער פּושקע לטובֿת אירע נויטבאַדאַרפֿטיקע, וואָס זי האָט זיך אונטערגענומען זיי צו באַזאָרגן. זי האָט זעלטן ווען באַדאַרפֿט מיט אימיצן זיך דינגען. איינרעדן, און אויב זי האט אמאל באמערקט אז מ'קווענקלט זיך, פלעגט זי זאגן, אה, שוטה איינער, וואס? ווילסט נישט? איז ניט! וועל איך פאר דיר געבן! כ'וויל נאר ביי דיר די מצוה ניט צונעמען! איך האב גענוג! און אמת טאקע, זי האט געהאט, ריווע. אויסער דער מצוה פון דערציען יתומות ביז א געוויסן עלטער, און דערנאך זיי חתונה מאכן מיט גרויס פאמפע, מיט שיינעם אויסשטייער, מיט קלעזמער, מיט כלי קודש ביי דעם אנטייל כמעט פון דער גאנצער שטאט בעלי בתים, אויסער דעם און אויסער אירע זאמלונגען לטובת אפענע ארעמעלייט און אויסבאהאלטענע יורדים וועגן וועלכע קיין אנדערע האבן ניט באדארפט וויסן, אויסער דעם האט זי געהאט נאך איינע א מצוה. צו באגלייטן אויף א אידיש לייטישן אופן אן עלנטן אן קינדער אן קרובים ווי א פארוואגלטן לאנדגייער וואס די יארן זיינע זיינען אים אויסגעגאנגען דא אין שטעטל און וואס אויסער איר, ריווען, איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך מיט אים מטפל זיין.

זי פלעגט קומען צום מת וועגן וועלכן חברה קדישא האט איר פריער צו וויסן געטאן, אנצינדן ליכט אין זיי, זיי אוועקשטעלן צוקאפנס ביים מת, און איידער מ'האט דעם מת זיין רעכט געטאן, פלעגט זי ארום אים ארומגיין און אויך באוויינען ווי מ'באדארף. אז מ'האט זי דערזען גיין מיט די לייכטער, האט מען געוואוסט אז אין שטאט איז א מת מצוה, צו וועלכן ס'האָבן זיך צוערשט גענומען קלײַבן ווײַבער פֿון פֿאַרשידענער עלטער, דערנאָך אויך מאַנצבילן, ביז צום סוף האָט זיך שוין אָנגעקליבן אַזאַ עולם, אַז די לוויה איז אַלע מאָל אין אַזאַ פֿאַל געווען אַ סך אַ גרעסערע אַפֿילו ווי בײַ אַ מערסט-באַוווּסטן תּושבֿ אין שטאָט. אגב, מ'דארף זאגן אז אט דאס צונויפגיין זיך פון דער גאנצער שטאט צו דער לוויה פלעגט פארקומען נישט אזוי פון דרך ארץ פארן מת, ווי פון דרך ארץ פאר די זילבערנע לייכטער וועלכע ריווע האט פייערליך געטראגן ווי א מין הייליגקייט וואס איז איר אממערסטן טייער.

אי יענע אויסגעשטעלט, די וועלט, ווען יענער וועט אים זיין א לעבעדיגער כבוד, און יענע, ווען יאסל בונצעס האט זיך דערמאנט ווי אזוי זיינע לייכטער וועלן תמיד זיך געפינען פאר די אויגן פון דעם וואס איז פארטאן אין תורה, פון וועלכער ער טוט ניט אפ זיין אויג און מויל ניט בייטאג, ניט ביינאכט, ניט כמעט קיינמאל. אָט די לײַכטער פֿלעגט יאָסל בונצעס זיך דערלויבן אויסנוצן נאָר ראָש-השנה און יום-כּיפּור, מחמת זייער גאָר גרויסע חשיבֿות, און דעם איידעם האָט ער זיי געגעבן, זיי זאָלן אים אַ גאַנץ גייענדיק יאָר דינען. כאָטש יאָסל אַליין איז אויך נישט געווען קיין פּראָסטאַק, קיין אַבי-ווער, קיין קטלא-קניא, ווי מע זאָגט, כאָטש ער אַליין אויך אַ מענטש פֿון דאַוונען און לערנען, דאָך אָבער איז ער זיין מערסטע צייט געווען פארנומען מיט עפעס אנדערש, האבנדיג צו טון מיט פריצים פון וועלכע ער האט געצויגן זיין פארמעגליך נגידישע חיונה, ליפערנדיג זיי וואס זיי דארפן צו זייער פריצישער געברויך, און אפקויפנדיג ביי זיי וואס אין זייער פעלד און וואלד ווירטשאפטן איז אויסגעארבייט געווארן אויף מסחר.

דאָך האָט ער זיך אויך צווישן יענע ניט געפֿילט קיין נכנע, ניט אָפּהענגיק, גלייך ווי ער שטייט ניט אין זיי. ווילן זיי, איז גוט, ניט, איז ניט. און זיין וואָרט, דאָס הייסט, זיין פּרייז, וועלכע ער האָט אַלע מאָל פֿאָרגעלייגט סיי ביים קויפֿן, סיי ביים פֿאַרקויפֿן, האָט ער קיין מאָל ניט געענדערט, גלייך ווי זיינען גאָר קיין אַנדערע קויפֿער-פֿאַרקויפֿער, קיין קאָנקורענטן ניטאָ. מען האט אים דערום ערליך געהאלטן און געהאט צו אים גרויס צוטרוי, האנדלנדיג מיט אים אויף נאמנות, דאס הייסט, ווען ער האט פריער אויסגערעדט אז אזויפיל און אזויפיל שטעלט ער זיך צו פארדינען ביי דער קניה אדער מכירה, און אויב מען באשטייט ניט איז ניט, איז ער גרייט אפטרעטן זיין ארט און חזקה פאר דעם, וועמען פריצים האלטן פאר מער ערליך. מען האט אים אויסגעטיילט צום בעסטן פון אלע אנדערע, האבנדיג א לעבן לאנג געשעפטן בלויז מיט אים, און ווען אן אלטער פריץ האט באדארפט פון דער וועלט גיין, פלעגט ער פארן טויט אנזאגן זיין זון, דעם יורש, אז נאר מיט אים, מיט אט דעם יאסל'ען, וואס ער קאן אים און איז פאר אים ערב, זאל ער ווייטער די געשעפטן פירן. ס'איז דערגאנגען אזוי ווייט דער צוטרוי און דאס גוט גענויגטקייט, טייט צו אים אז אלע מאל האט מען אים אין פריצישע הויפן אויף ימים טובים, אויף חתונות און בעלעך פארבעטן. און פארקערט האט מען פון אים געפאדערט אז טאמער מאכט זיך אים א שמחה זאל ער אומבאדינגט און למען השם אויך זיי זען איינלאדן ווייל אנדערש וועט דאס הייסן אז ער באליידיגט זיי און שטויסט אפ זייער גוט פריינטשאפט. פון נויט און לפנים האט עס יאסל טאקע אמאל געמוזט טון, זיי איינלאדן. און באזונדערס האט ער דאס געמוזט ווען ער האט חתונה געמאכט זיין איינציגע טאכטער ריווען פאר דעם געבענטשטן איידעם, פאר דער אויסגעשפילטער כלי וואס ער האט אריינגעכאפט, און ווען ער, יאסל, איז זיך דעמאלט ווילד צוגאנגען אין זיין גדולה, ווייל וואס נאך אנדערש האט ער צו דערלעבן אויסער זיין איינציגער טאכטער זיין בת יחידה אויסגעבן? דעמאָלט, ווען ער האָט אויסגעבויט אַ שאַלאַש פֿאַר דער גאַנצער שטאָט, פֿאַר יונג און אַלט אָן אויסנאַם, אַראָפּגעבראַכט עטלעכע קאַפּעלעס קלעזמער, וועלכע האָבן געשפּילט זיבן-אַכט טעג דורכאַנאַנד, גלײַך אַלע טאָג וואָלט געווען אַ חתונה, דעמאָלט, ווען אַזאַ שׂימחה איז נישט אויסבאַהאַלטן געווען ניט נאָר פֿאַר דער שטאָט, נאָר אַפֿילו פֿאַר דער ווײַטער סבֿיבֿה אַרום און אַרום.

מאלט אייך, יאסל האט חוץ אכטונג געהאט אויך גענוג צרות פון זיי פון אט די פריצים מחותנים וועלכע האבן אמת מיטגעבראכט גאנצע פעק מתנות, דרשה געשאנק, ווי טייערע געוואנטן, פיינע חפצים אין די פודן, אבער דערפאר האט יאסל אלעמאל געמוזט פון זיינע אייגענע. זיך אָפּרײַסן און אַ קוק טאָן צו זײ, װאָס מע האָט זײ אױסגעטײלט אַ באַזונדער טיש, זען, אַז זאָל דאָרט גאָר ניט פֿעלן, מע זאָל זײ באַדינען אױפֿן בעסטן אופֿן און זײ זאָלן זיך פֿילן קאָנטענט. באַזונדערס האָט ער געהאַט גרױס ערגערניש יאָסל, װען שפּעט שױן, בעת דער חופּה-װעטשערע, װען פּריצים האָבן זיך צעהולעט פֿון היפּש געטראַנק, וואס זיי האבן אריינגעכאפט און ס'האט זיך זיי פארגלוסט טאנצן און דווקא ניט איינס מיט איינס, פריץ מיט פריץ, נאר מיטן אידישן קהל, דאס הייסט מיטן רב, מיטן שוחט, מיט חתן כלה, און אליין מיטן מחותן, מיט יאסלען בראש. יאסל האט געמוזט נאכגעבן, בעטנדיג דעם רב ער זאל מפני דרכי שלום, צוליב ניט דערכעסן הייסט עס קיין פריצים, מסכים זיין זיי א האנט געבן און גיין מיט זיי אין איין רעדל. פּריצים האָבן געלאַכט, טאַנצנדיק מיטן רבֿ, מיטן שוחט, מיט חתן כּלה און מיט יאָסלען אַלײן, אָבער דער רבֿ האָט דערנאָך, באַהאַלטענערהײט, די הענט געריבן, גלײַך זײ װאָלטן זיך אים לאַנג געפֿונען אין אַ קלעם. אױך דער חתן האָט זיך געפֿילט גאָר ניט דומה למלך, נאָר װי אַ פֿאַרלױרענע שאָף, האַלטנדיק זײַן האַנט אין אַ פּריצישער, און יאָסל אַלײן האָט געדאַנקט גאָט, װען ס'האָט זיך געענדיקט און דער פּריצישער קאַפּריז איז אַראָפּ בשלום. די חתונה איז אריבער ווי מען דארף, און יאסל האט אוודאי נאך מער געדאנקט גאט וואס ער האט אויסגעגעבן די טאכטער פאר דעם וואס ער האט געוואלט און וואס קיין גרעסער גליק האט ער זיך גאר נישט געוואונטשן, אן איידעם, א מיידעם, א כבוד און א קרוין אויף דער וועלט און א זכות אויף יענער, וואס גלייך ווי ער האט אים אריינגעקריגן האט ער שוין גענומען טראכטן מיט וואס אים צו באלוינען פון דעם בעסטן וואס ער האט פארמאגט, און איז געקומען צום געדאנק אז דאס בעסטע וואלט געווען אז וויפיל אים, יאסל'ען, איז באשערט צו לעבן, זאל ער זען טון אז יענער, דער איידעם דער מיידעם, דער וואויל-לערנער און צאצקע, זאל נאך זיין טויט פארשפארן זיך פארנעמען מיט דעם וואס ער, יאסל, דאס הייסט, האנדלען מיט פריצים, וואס דאס וועט אים שטערן צו זיין בארוף. ער האט טאקע אזוי געטון די לעצטע יארן, רק געזאמלט לטובת דעם וואס האט געזאלט זיין געביין פארבייטן און ציען די שנור פון זיין דורות'דיגן קיום אויפשטעלנדיג א נייעם דור. אמת, צו דעם האט ער ניט זוכה געווען, ניט ביי זיין לעבן, אויך ניט נאך זיין טויט. זיין טאכטער ריווע האט קיין קינדער ניט געהאט. צי ווייל זי איז געווען צו גרויס, צי ווייל איר מאן קליין, דאר און באנומען. נאָר דערפֿאַר אָבער האָט ער זוכה געװען צו זען, װי אַזױ זײַן ציטערדיקע אַכטונג צו דעם אײדעם האָט זיך אױך זײַן טאָכטער איבערגעגעבן, און ער איז געװען זיכער, אַז זי װעט אים נישט אָפּהאַלטן פֿון צו גײן אינעם דרך, װעלכן יענער האָט זיך אױסגעקליבן, נאָר פֿאַרקערט, זי װעט טאָן אַלץ, װי גלײַך ער, יאָסל, אַלײן, אַז יענער זאָל פֿון אים ניט אָפּקערן. ער האָט זיך געהאַט אױף װעמען צו פֿאַרלאָזן. זעענדיק, װי זי, די טאָכטער ריװע, קוקט דעם אײדעם אין מױל, װאַרטנדיק אױף זײַן יעדן װאָרט, װאָס איז בײַ איר װי הײליק, קוקנדיק אים אױך אין די אױגן, װי װעלנדיק פֿאַרלױפֿן פֿאַר יעדן זײַן באַגער, אײדער ער רעדט אים נאָך אַרױס, װי אַ מוטער, װאָס װײס די צײַט, װען ס'קומט דעם קינד צו זױגן. נו, און אַז יאָסל בונצעס האָט דאָס דערזען, האָט ער געהאַלטן זײַן שליחות אױף דער װעלט פֿאַרענדיקט, באַזונדערס נאָך, װען ער האָט שטילערהײט זײַן חשבון-כּספֿים געמאַכט און זיך איבערצײַגט, אַז ניט זײַענדיק קײן מענטש פֿון עסק, װעט דאָך דעם אײדעם אױף לאַנג און גענוגנד קלעקן אַלײן דאָס, װאָס ער, יאָסל, האָט באַװיזן אָנצוזאַמלען. ער האָט ניט לאַנג געקרענקט. ער איז די גאַנצע צײַט פֿאַרן טויט געווען בײַם קלאָרן זינען, און צו לעצט, ניט שרײַבנדיק קיין צוואה און טראַכטנדיק וועגן דעם, וואָס אַזוינס פֿון זײַן בעסטן זאָל ער לאָזן דעם איידעם אויף געדעכעניש, האָט ער זיך דערמאָנט אין די לײַכטער, וואָס זײַנען צו אים, ווײַזט אויס, פֿון אַ חשובֿן פֿאָטער אָדער זיידן אַריבער. און ער האט זיי אפגעזאגט דעם איידעם, ניט קוקנדיק דערויף, וואס די פני, וועלכע זיינען בייגעווען בעת'ן שרייבן די צוואה, האבן אים אונטערגעזאגט, ער זאל זיי לאזן אויף עולמות, אויפן שטאטישן בית המדרש, וואו זיי וועלן זיין א שטענדיק שיינדל שבת יום טוב אויפן עמוד. נישקשה האט יאסל אפגעענטפערט די פני. מיינער איז אליין א שטיק עמוד. און דאס האט ער געמיינט דעם איידעם אויף וועלכן ער האט זיך אויך פארלאזט אז יענער וועט ביי דער שיין פון ליכט אין זיינע לייכטער חלילה קיין פסלנות ניט טאן. ער איז געשטארבן. די שטאט האט אים ווי געהעריג באגלייט, באקומענדיג היפש אפגעשריבן אויף אלערליי צדקה חברה'ס מיט א פולער האנט. היפש אפגעשריבן האט נאטירליך באקומען אויך זיין טאכטער ריווע, וועלכע ער האט באזארגט מיט אלעם פארמעגליכן, מיט א הרחבה'דיגער שטוב און גארטן אויף א פארנומען פלאץ, ווי אויך מיט כלי בית, בגדים, און געלט מזומן אין א גאנץ גענוגנדיגער מאס. און אוודאי האט ער באזארגט אויך זיין איידעם. ערשטנס מיט זיין טאכטער ריווע פאר א ווייב, וועלכע האט אים די טריט געהיט ווי א בן יחיד א טייערוניא. און צווייטנס מיט אלעם דעם וואס אזא איינער נויטיגט זיך פון קמח, דאס הייסט פון מאטעריעלן אויסהאלט, וואס אן דעם קאן דאס תורה לערנען ניט צושטאנד קומען. ער האט אים אויך באזארגט ווי געזאגט מיטן סאמע בעסטן פון זיין פארמעגן, מיט די לייכטער צו זיין תורה, וואס יעדער איינער ווער נאר ס'האט געוואלט האט זיי אלע מאל אין אוונט געקאנט זען ברענען און ארויסשיינען פון די פענסטער פון דער שטוב וואו ער, יאסעל'ס איידעם, זיצט און לערנט. נו, און מער האט יענער דאך ניט געדארפט. האבנדיק אלץ צו זיין אויסקומעניש, האבן. האבנדיג אזא גרויס ווייב ווי ריווע, א מענטש א מאשין וואס האט אים נאכגעקוקט און געקעכלט ווי א קינד, און האט זיך שטילערהייט גערימט מיט זיין צערטליכקייט און פיינקייט פאר וועלכע זי איז איר פאטער גרויס דאנקבאר געווען, יא, און אויך ריווע האט זיך מער ניט געוואונטשן, כאטש איר טראכט איז געבליבן געשלאסן, האט זי זיך אבער באנוגנט אליין מיט דער ברכה פון איר מאן, וועלכער האט איר פארביטן א קינד מיט ניט איינס, נאר פיל, וועלכע זי האט געקאנט געבוירן. אין גיכן אָבער האָט זי אָבער אויך אים אָנגעוואוירן. צי פון ווייניק עסן און פיל לערנען איז ער אין זיין שלאַפקייט אַריינגעפאַלן, צי ער האָט עס געהאַט נאָך בחורווייז און פון טאַטע-מאַמעס היים מיטגעבראַכט. ער האָט אויך לאַנג ניט געצויגן און איז אַוועקגעשטאָרבן, איבערלאָזנדיק ריווען אַ יונגע אַלמנה, אַ פאַרזאָרגטע מיט אַלץ, אָבער אָן דעם עיקר, אין וואָס אַ מענטש נויטיקט זיך, אָן זין פאַרן ווייטערן קיום. פאַרוואָס? ווייל ווען אן אנדערער אויף איר ארט ביי איר יוגנט, שטאנד און פארמעגליכקייט וואלט נאך א צייט טרויער אויפן מאן זיך געלאזט רעדן מיט א צווייטן, זיך צונויפגיין און זיך אויפפירן ווי גאט האט געבאטן, זי אבער, ניט. זי האט אפילו נאך לאנגן טרויערן קיין שדכן'ס פוס אויף איר שוועל ניט געלאזט ארויפטרעטן, ניט געוואלט הערן, און ווען מען האט אויף איר אמאל אנגעשיקט א זייער בכבוד'דיגן וועמען זי האט געמוזט אויסהערן און ניט געקאנט אפטרייבן מיטן אומכבוד ווי א שטייגער דעם רב פון שטאט, וועמען שדכנים האבן איינגערעדט ער זאל זיך אריינמישן אין עסק אי מחמת מצוה אי מחמת ער וועט באקומען א טייל פון שדכנות, האט זי ריווע אים אוואדע אויסגעהערט, און די גאנצע צייט מיט גארניט ניט דערווידערט, נאר לסוף, אז יענער האט געגלויבט אז אט אט באשטייט זי, האט זי א זאג געטאן, ניין רבי, כ'טו דאס ניט! פארוואס? כ'וויל ניט! און דעמאלט האט ריווע צום ערשטן מאל, דאכט זיך, געקראגן איר שטרענג שארפן טאן, וועלכער איז איר דערנאך שוין אויפן גאנצן לעבן אייגנטימליך געבליבן און זי האט זיך דערלויבט אפענטפערן דעם רב כמעט מיט די זעלבע ווערטער ווי איינעם א תנא'ס ווייב וועגן וועלכער זי האט ערגעץ אין אירע ווייבערישע ספרים אויסגעלייענט אז ווען דער באוואוסטער רבי יהודה הנשיא האט נאך איר געליבטן מאַנס טױט, געשיקט צו איר און איר פֿאָרגעלײגט, זי זאָל פֿאַר אים חתונה האָבן, האָט זי געענטפֿערט, נײן, די כּלי, װאָס מע האָט גענוצט אױף קודש, זאָל ניט אױסגענוצט װערן אױף חול, װאָס דאָס האָט געהײסן, אַז זי, ריװע, װעט אירן אױף קײנעם ניט פֿאַרבײַטן, זי װעט ניט חתונה האָבן, און זאָל דאָס אַפֿילו זײַן, װי דער רבֿ זאָגט, קעגן דין, קעגן מינהג און קעגן װאָס װיל זיך. זעענדיג אז זי וועט איר באשלוס ניט ברעכן, איז מען שוין צו איר מער נישט צוגעשטאנען און איר קיין שידוכים ניט פארגעשלאגן, כאטש בעלנים אויף איר האבן ניט נאר באלד נאך איר מאנ'ס טויט, נאר אויך א סך שפעטער אין א היפשער צאל זיך געפונען. זי איז פארבליבן אן אלמנה, און זייענדיג מיט אלץ באזארגט און ניט האבנדיג וואו איר צייט און פרויאיש-מוטערלעך געמיט אהינצוטאן, האט זי זיך אנגעהויבן פארנעמען מיט צדקה זאכן ווי מיט דערציען יתומות, מיט זאמלען נדבות אויף וואוילטעטיגע צוועקן, און שטילערהייט פלעגט זי פון צייט צו צייט פארבאהאלטענעם קוק טון אויף די לייכטער ביי וועלכע איר מאן האט אלעמאל געלערנט און זיין מאנסבילנשן צייט פארבראכט. אָט די לײַכטער האָבן איר געדינט אי װי אַ דערמאָנונג אין דעם, װאָס זי האָט אָנגעװאָרן, אי אַ מין באַזיניקונג פֿאַר איר אַלטעגלעכן טאָן און טראַכטן. זי האָט זי אױסגענוצט, ערשטנס, צום ליכט-בענטשן, אָפּרוקנדיק אין אַ זײַט אױף אַ מער װאָכעדיקער מדרגה יענע, אין װעלכע זי האָט בעת איר מאַנס לעבן געבענטשט, און װידער האָט זי זי אױסגענוצט אױף אַ חסד-של-אמת, דאָס הײסט, װען זי האָט באַדאַרפֿט טאָן דעם לעצטן חסד מיט אַ מת, בפרט ביי אַן עלנטן קומענדיק און שטעלנדיק זיי אים צו קאָפּנס. די שטאָט האָט געוואוסט דערפון, און דערפאַר, ווען מען פלעגט זי זען גיין מיט זיי, האָט זיך ביי אַלעמען אויפדערוועקט אי דרך-ארץ, אי דאָס מיטגעפיל פאַר איר יוגנט, וועלכע זי האָט געאָפּפערט, ניט קאָנענדיק זיך שיידן מיט דעם, וואָס וועט זיך שוין נישט אומקערן. אַ יונגער דור איז אויפגעשטאַנען וואָס האָט זיך שוין אונטן אַרום אַ מאָל דערלויבט אַ לײַכטזיניקן לאַך טאָן פֿון ריווען, פֿון איר יאַמשענעם שטאָק, פֿון איר ברייט-צעשטעלטן גאַנג ווי בײַ אַן עפּיסקאָפּ, און בכלל פֿון אַלטפֿרענקישן אָפּגעלעבטן מהות, אָבער דאָך האָט אַפֿילו בײַ יענע ניט געקלעקט די העזה דאָס קליין ביסל גרינגשעצונג אַרויסצוּווײַזן אָפֿן, און פֿאַרקערט, אַפֿילו אָט די יוגנטלעכע, ווען מע האָט זי דערזען, פֿלעגן איר דעם וועג אָפּטרעטן, דעם גוט מאָרגן אונטערטראָגן, און ווען ס'האָט זיך געהאַנדלט וועגן אירער אַ לוויה, צו וועלכער זי האָט זיך באַוויזן מיט די לייכטער, האָט קיינער, אַפילו פון די אָט די יוגנטלעכע, צי גערן צי ניט גערן, זיך ניט אָפּגעזאָגט פון צו איר צושטיין. אָפּגערעדט שוין פון די עלטערע, ביי וועמען ריווע איז געווען ריווע, אַן אַלעמען באַוואוסטער יש,

אז די היטלעריסטן זענען בעתן אנגריף אויף פוילן אריין אינעם שטעטל וואו ריווע יאסל בונצעס האט געוואוינט, זענען זיי זיך באגאנגען ווי אומעטום אין אלע פויליש-אידישע ישובים, צוערשט אויסנאם געזעצן און דערנידערנדיקע פארארדענונגען, ווי למשל אז אידן טארן ניט גיין אויף די טראטוארן נאר אין די מיטן גאסן,

מ'איז שוין אנגעקומען אין געטא האלב באנומענע און מער האלב בארויבטע, אבער דאס מויל פון דער מאכט און פון די וואס זענען צו איר צוגעשטאנען איז געווען אזוי גיריג אז וויפיל מ'האט אין דעם ניט אריינדערלאנגט איז געווען ווייניג. מ'האט אלע מאל אלץ אויפסניי געפאדערט וועש, בעטצייג, בגדים, שיך, אויך עסנווארג, אזויפיל און אזויפיל פלייש, צוקער, האניג, וואס אין געטא איז עס שוין נישט געווען צו קריגן, סיידן דאס איינהאנדלען אויף טייערע פרייזן ביי דער ארומיגער פויערישער באפעלקערונג פאר געלט מזומן, פאר גאלדענע חפצים, פאר רינגען, זייגערס, און אזוי ווייטער, וואס וואו, ביי וועמען זיי האבן זיך ניט געפונען, האט דער אידנראט געפאדערט מען זאל זיך ארויסציען לטובת הכלל, אז ניט חלילה וועט מען צאלן מיט נפשות. מ'האט זיך אויסגעבייטלט ביז לעצט, און ביז מ'האט אפילו געזאלט ארויסטראגן דאס מעבל פון די הייזער, וואס דער בעסערער טייל דערפון איז אריינגעפאלן צו די מער מאכטהאבער, און דאס וואס פון א ווינציגערן ווערט, צו שמאנטיע דראנטיע, דאס הייסט צו א סטרוזש אדער צו א ביליגן באאמטן פון מאגיסטראט, וואו זיי האבן זיך געשטעלט צו דינסט, וועלנדיג אפלעקן א ביינדל פונעם רייך-רויבערישן טיש.

נו, און וויבאלד אזוי, וויבאלד נאר ניט קיין מארד האט מען געזען ניט קארגן, און מען האט זיך ניט אפגעזאגט פון אפצוגעבן אלץ, ביז א פאדעם וואס מען האט נאר געקאנט פון זיך ארויסציען, ביז אפילו א גאלדענעם צאן פון מויל, מיט וועלכן ס'איז שוין סיי ווי נישט געווען וואס צו טאן. געגעבן האבן אלע וועמען נאר מען האט באשטייערט סיי רייך סיי ארעם און נאטירליך אזוי אויך אזא ווי ריווע יאסל בונציעס איז נישט געווען קיין אויסנאם פארקערט זי וואס איר אלט פארפונדעוועטע הרחבה'דיגע שטוב מיט די פיל צימערן מיטן פיינעם גארטן האט זיך גראד געפונען אין יענעם קווארטאל וועלכער איז אויסגעטיילט געווארן פאר דער געטא זי ריווע וואס האט צוערשט פון עלטער אביסל ניט פארשטאנען וואס דא געשעט ניט געדענקענדיק אזוינס ניט אין איר צייט און ניט הערנדיק פון ענלעכעס צו דעם פון אירע עלטערן, זי ריווע, אז זי האט אויך שפעטער מער דערפילט ווי פארשטאנען דעם גזר וואס האט זיך אנגערוקט אויף די איריקע פון עפעס א נייעם מין נבוזראדן, וועגן וועלכן זי האט געהאט אמת אן אלטמאדישע אבער דאך א ריכטיקע פארשטעלונג. אז זי האט דאס דערפילט האט זי צוערשט געטאן ווי א באלעבאסטע פון הויז אויף וויפיל ס'איז איר נאך געבליבן רעכט פון א באלעבאסטע. זי האט אריינגענומען וואס מער און איינגעארדנט וואס בעסער אלע די וועלכע זענען געצוואונגענערהייט פון זייערע היימען ארויסגעיאגט געווארן, לאזנדיג פאר זיך און פאר איר יתומה נאר א קליין ווינקל ווי וועדליק ס'איז איר לויט דער פארארדענונג געקומען. און דערנאך אז ס'האבן זיך א שאט געטאן די ביישטייערונגען איינס נאך איינס, איז אוודאי אויך זי ניט אפגעשטאנען פון צו געבן וואס ס'האט זיך נאר געלאזט ביי איר נעמען, פון חפצים, פון בגדים, פון וועש, וואס האט זיך ביי איר פון אומגעברויך פון לאנגע יארן נאך פון איר פאטער'ס צייט אויסבאהאלטן. זי האָט נאָך מער געגעבן, זיך אַלײן, דאָס הײסט, איר אָנװעזנהײט, װאָס האָט אַלעמען געדינט פֿאַר אַ טרײסט, װי אַ באָבע, װאָס זי אַלײן דאַרף שױן װײניק און װאָס איר גאַנץ זעליש גוטס איז געװידמעט קינדער און אײניקלעך, און אין דעם פֿאַל איז דאָס געװען די גאַנצע שטאָט, װאָס האָט זיך אין דעם גענױטיקט. וואונדערליך ווי נאר ס'האט געטראפן, ווי נאר די צרה האט אלעמען אין דער געטא ענגעניש צוזאמענגענומען, אזוי האבן אלע, באזונדערס פרויען, גענומען קוקן אויף ריווען טאקע ווי אויף אזא, ווי אויף א באבען, ווי אויף א סאמע אייגענער, פאר וועמען מען קאן זיך קומען קלאגן און זיך אויסרעדן. זיי האבן דאס געטאן קומענדיג צו איר, עלטערע פרויען, יונגערע, און אפילו גאר יונגע, קוקנדיג אויף איר יאמשענעם שטאק, אויף איר ראק וואס מען האט פון דרך ארץ אויף איר לייב נאך געלאזט, ווי אויף א לעבעדיג שיצנדיגע קמיע, ווי אויף א פאלקס-מוטער, וואס לעבן איר פילט מען זיך עפעס זיכערער, געשעצטער. זי פלעגט אויסהערן ווען מען האט איר דערציילט פון פאליטיק, ארויסלייענדיג פון די צייטונגען ווער ס'איז דער נייער המן וואס האט פארטראכט אזויפיל שלעכטס אויף אידן, און אויסהערנדיג פלעגט זי א שטילן זיכערן ברום טון, נישקשה, יענעם האט מען אויפגעהאנגען, דעם וועט מען אויך. אוי, ריווע, מ'זעט נאך אבער דערווייל ניט. וואס כאפסטו? פלעגט זי ענטפערן, די תליה איז הויך, און ס'דארף נעמען צייט ביז ער וועט אהין ארויפקומען. די רעקוויזיציעס דערווייל האבן אלץ ניט אויפגעהערט. מען האט פון געטא עולם געצויגן די קליי. פאדערנדיק וואס אמאל אלץ מער אזוינס וואס אפילו די גרעסטע פרעס איז שוין נישט אימשטאנד געווען דאס ארויסצובאקומען, סיידן מען זאל נאך אויסטאן די תכריכים ביי די מתים.

ניט אויסגענומען פארשטייט זיך די נאכקוקערס און זאגטערס, ווען ס'איז געקומען צו אט די לייכטער, האט אפילו דער אידנראט פון זיי אוועקגעקוקט, זיך געמאכט ניט וויסענדיק און זיי געשאנעוועט. ערשטנס, ווייל וואס וועט ער מאכן מיט זיי אליין, ווען די פאדערונג אויף געלט און שאץ זאכן איז שוין סיי ווי ניט געווען צו באפרידיקן, און צווייטנס, ווייל אויף אט די לייכטער האט מען געקוקט נישט בלויז ווי אויף ריווע'ס אייגענס, נאר ווי אויף אייגענס פון קהל, ווי הלמאי אויף א ספר תורה וואס קיינעם האט ניט געקאנט קומען אויפן זינען אפילו אין אזא צייט זיי אויסצונוצן. מען האט זיי איר געלאזט ריווע'ן אבער דאס האט ניט געניגט, און זי פון איר זייט האט פון פארזיכטס וועגן זיך מיט זיי קיינמאל ניט ארויסבאוויזן, און אפילו דאס בעסטע באהעלטעניש האט איר אויסגעזען קארג און ניט זיכער, ביז זי האָט זיי לסוף צו זיך אויף איר עלטערלעבן, שוין שלעכט איינגעאָרדנטן געטאָ געלעגער גענומען צום אויספאַרהיטן פון עין הרע. כאָטש זי האָט זיך איבער זיי קיין אָרט נישט געפונען, האָבנדיק זיי ביי אַ זייט אָדער צו קאָפּנס, וואו זיי האָבן מיט זייער האַרטקייט איר געשטערט, געשטאָכן און זי ניט געלאָזט איינשלאָפן. נו, און לסוף, אַז די מאַכטהאָבער האָבן געזען, אַז אין געטאָ איז שוין נישטאָ וואָס צו נעמען, און אז ס'איז שוין אויסגעזויגן ביז מארך ביין, האבן די רעקוויזיציעס אויפגעהערט און ס'האט זיך אנגעהויבן די סדרה אקציעס, ווען מ'האט פריער פארנומען קינדער אויף דער שחיטה, דערנאך אויך עלטערע, ווער נאר ס'האט ניט געהאט קיין צייגעניש אז ער איז נויטיג און אז ער טוט נוצליכע ארבעט פאר דער מאכט. דעמאָלט איז אין איינעם אַ טאָג געקומען די ריי פון פרויען, עלטערע, מיטעלע, יינגערע, אומבאַשעפטיקטע, אומנוצלעכע, וואָס האָט זיך שוין נישט געלוינט זיי זיך לאָזן אַרומדרייען. ס'איז געווען איינער אַ פרייטיק. אפילו די מערסט פרומע פרויען האבן ניט געדענקט וואס פאר א טאג עס איז היינט, מחמת דער וויסטער מהומה וואס איז אנטשטאנען בעת'ן לויפעניש, לארם און קלאג, ווען אייניקע האבן זיך געוואלט אויסבאהאלטן, אדער זיך אריבערכאפן צו די, וואס זיינען אויסגעטיילט געווארן אויף בלייבן. און ווען די ארדענונגס-היטער, די ארטיגע פאליציי,

איז ווען פאליציי האט זיך סוף כל סוף איינגעגעבן אפצוטיילן איינס פון איינס די שוין פאראורטיילטע פון די וואס דערווייל נאך ניט און ווען מען האט די באשטימטע צום אוועקפירן אויסגעשטעלט אין א קאלאנע אין סאמען מיט פון דער ערשטע ריי האט מען דערזען שטיין ריווע יאסל בונצעס וואס װאָס איז פֿון אירע אַקסל אָן העכער געװען פֿון פֿיל, זי, מיט איר יסומה-מײדל, װאָס האָט זיך ביז דער לעצטער צײַט בײַ איר געהאָדעװעט, זי באַדינט און זיך בײַ איר געהאַלטן אַפֿילו אַצינד, ניט לאָזנדיק זיך מיט איר שײדן. מע װײס ניט, צי ריװע אַלײן האָט זיך געשטעלט אין שפּיץ, צי אַנדערע האָבן זי, װי אַן עלטערע, אַרױסגערוקט אױף פֿאָרױס, צי די מאַכט האָט אַזױ באַפֿױלן, זי אױסדערװעלנדיק גײן בראָש. אַזױ צי אַזױ, נאָר ריװע האָט זיך מיט איר הױך, מיט איר שװערלעך מאַסיװן גוף, אױך מיט איר ימשענעם שטאָק, װעלכער איז איר איצט שױן געװען זײער נױטיק זיך אין אים אָנצושפּאַרן מחמת עלטער, זיך באַװיזן אין דער ערשטער רײ. באַקומענדיק באַפֿױלן פֿון דער מאַכט, מיטצונעמען קליינע פעקעלעך עסנווארג אויפן וועג ביז דעם נייעם ארט וואוהין מען ווערט קלוימערשט אריבערגעפירט, איז ווער ס'האט געהאט האט געהאט, ווער ניט האט פון אנדערע באקומען מיטגעגעבן, און אויך ריווע האט מיטגעהאט א פעקעלע וואס זי האט עס פון דער האנט ניט ארויסגעלאזט, ניט טרויענדיג אפילו דער יסומה וואס האט זי באדינט און וואלט דאס גערן ביי איר צוגענומען. און אַזוי, אין איין האַנט דעם ימשענעם שטעקן, אין דער צווייטער דאָס פּעקעלע, וואָס האָט אויסגעזען ניט ווי ביי אַלע, ניט רונדיק, נאָר לענגלעך, האַרט און מיט שטאַרע שפּיצן, האָט ריווע בראָש פון דער קאָלאָנע, ווי אַלע, הינטער איר שטייענדיקע, אויפן באַפעל געוואַרט, מ'זאָל זיך פון אָרט רירן. און אָט איז געקומען דער באַפֿעל, און אַזױ װי ריװע איז געגאַנגען צו ערשט, און אַזױ װי דער גאַנג איז איר מחמת עלטער שױן אָנגעקומען שװערלעך, האָט דערום די גאַנצע קאָלאָנע צו אירע פּאַמעלעכע טריט זיך געמוזט צופּאַסן, און אױך די אָרדענונג-היטער, די פּאָליצײ, װאָס האָט דעם צוג באַגלײט פֿון פֿאָרנט, בײַ די זײַטן, פֿון הינטן, מיט געװער און מיט הינט, האָבן זיך אַלע געמוזט האַלטן בײַ ריװעס טראָט. ניט אונטעראײַלנדיק דעם עולם, װי אַן אַנדערש מאָל, װען מע האָט פֿאַר זיך מער גיכער שפּאַנענדיקע. קוקנדיק, װי אַזױ ריװע זעט זיך אַרױס כּמעט מיט אַ גאַנצן קאָפּ העכער פֿון דער קאָלאָנע, האָט פּאָליצײ, ניט װילנדיק, געקוקט אױף איר, װי אױף אַ מין אָנפֿירערן, מיט װעלכער מע דאַרף זיך רעכענען, בפֿרט נאָך, װען זײ האָבן געזען, אַז אַלע געפֿירטע באַציִען זיך צו איר, װי צו אַזעלכער, און אַז ניט אומזיסט, און ניט צופֿעליק האָט זי זיך דערױף בראש און אין דער ערשטער רײ געטראָפֿן. מעגלעך, אַז קוקנדיק אױף איר, װי זי שפּאַנט אַ שװײַגנדיקע, אַ געשלאָסענע, מיטן שטאָק אין האַנט, װי אַ מאָנאַסטיר-אױפֿזעערן, אַ מאָנאַשקע-מוטער, האָט אַלײן דער עלטסטער, װאָס האָט געהאַט צו זאָגן איבער דער פּאָליצײ, עפעס א מין דרך ארץ געקראגן, ווי ס'געשעט אמאל אפילו מיט אן ערגסטן ווען ער ווערט באווירקט פון עימיצנס א מייעסטעטישקייט. מ'איז געגאנגען שטיל נאך דער געוויסער געזעגעניש וועלכע האט אלעמען אויפגעריסן פון געוויין, געשריי און לעצטע האלזערייען. מ'איז געווען אויסגעשעפט אזוי ווי. אזוי ווי אלעמאל נאך א גרויס דערשיטערנדיגן אויפבראך ווען ס'קומט די שעה פון שטילשטאנד. מ'איז געגאנגען ריי נאך ריי און איינס לעבן צווייטן שטיל כמעט אן מחשבות וואס האבן זיך אויסגענומען ערשטנס פון מידקייט

כאטש ס'איז קיין גרונט נישט געווען דערצו, כאטש ריווע איז ווי אלע אליין אויך געגאנגען געפאנגען, דאך האט דער עולם מיטגעפירטע, אן א שום פארוואס, געקוקט אויף איר ווי אויף אזעלכער וואס אויב זי גייט מעג מען אויך, און אז אויב זי איז דא איז אליין דאכט זיך דער רבונו של עולם מיט זיי. מ'האט זיך אוואדע אפגענארט, ווי ס'האט זיך באלד שפעטער ארויסגעוויזן. מ'איז ארויס פון שטאט און מ'האט גלייך אפגעקערעוועט פונעם שליאך וואו מענטשן גייען, פארן, און מ'האט זיך פארנומען אין א זייט, וואו פון ווייטן האט זיך געזען עפעס א בערגלדיג ארט, וואס אהין האבן די פירער פון דער קאלאנע, די פאליציי מיט געווער און מיט הינט, דעם גאנצן עולם באפוילן זיך לאזן. ס'איז געווען א סוף זומערדיגער טאג, א לינדער, ניט קיין הייסער, ווען די צו מערב זיך נויגנדיגע זון האט ווי א דערבארעמדיג אויג געהאלטן וואך איבער די צוויי פאלעס פריי פעלד וואס דער געפירטער פרויען-עולם האט געהאט אין זיינע ביידע זייטן, גייענדיג אינדערמיט ניט וויסנדיג וואוהין און צו וואס מ'גייט. מ'האט ניט גערעדט צווישן זיך, מ'האט איינער דעם צווייטן ניט געהאט וואס צו זאגן, זייענדיק פארנומען בלויז מיט די סצענעס וועלכע האבן זיך אפגעשפילט בעת דער ערשט ניט לאנג פארגעקומענער געזעגעניש, ווען יעדער איינער האט זיך באדארפט אפרייסן און זיך שיידן מיט די איריקע, מיט די טייערסטע. ווען ניט ווען נאָר האָט איינע אַ פרוי אַ שטאַרק היסטערישן געשריי אָדער קוויטש אַרויסגעלאָזט, דערמאָנענדיג זיך אין אַ לעצטער אומאַרמונג פון אַ געליבטן נפש, וואָס לאָזט זיך נישט פאַרגעסן. און וואונדערלעך, ווי אַזוי די אַלע איבעריקע געפירטע, וואָס זיינען לויט אַלע לאַגעס אַליין אויך ניט ווייט געווען פון היסטעריע, האָבן אָבער דאָס מאָל די איינצלנע אויסשרייענדיקע אָדער קוויטשענדיקע איינגעשטילט, גלייך ווי עלטערע, וואָס נעמען איין קינדער און גלייך זיי אליין וואלטן זיין באהערשט פון א געהויבענעם שכל הישר. צי דאס פרייע צוויי-פאליגע פעלד האט אויף זיי געווירקט, צי דאס דערבארעמדיגע אויג פון דער זון וואס נויגט זיך צום פארגיין אין מערב, צי די שפאנענדיגע פאליציי וואס אויך אויף איר און אויף די הינט איז קומענדיג אין פעלד אנגעפאלן א שטילשווייגעניש, גייענדיג פון פארנט, פון הינטן, ביי דער זייט, און האלטנדיג ארדענונג בלויז מיטן בליק. אפשר האט אויף אלעמען געווירקט טאקע די בראש גייענדיגע ריווע וואס איר קאפ מיטן אלטמאדישן קאפאר האט זיך ארויסגעזען העכער איבער אלע רייען און מ'האט קוקנדיג אויף איר זיך געהאלטן יעדערער אויף זיין ארט ווי זי אויף אירן שטיל שווייגנדיג געשלאסן און אט איז מען צום געצילטן ארט געקומען, צו אן ארט וואס פאליציי האט ווייזט אויס פריער געוואוסט און זיך געריכט די געפירטע אהין צו ברענגען, צו א הויכלעכן פלאץ וואו הינטן האט מען דערזען א לענגליכע גרוב אין וועלכער מענטשן פארקען זיך נאך דארט און האלטן זי אין דערגראבן. דעמאָלט האָט מען די קאָלאָנע פֿאַרהאַלטן. דעמאָלט האָבן אַלע דערזען די גרוב, און וווּנדערלעך, אָנשטאָט זיך שטויסן, וואָס ס'מיינט, און באַלד תּיכּף אַרויס מיט אוממענטשלעכע, הימל-שרײַענדיקע קולות צו גאָט, מענטש, פֿעלד און פֿאַרגייענדיקער זון. אָנשטאָט דעם איז מען געבליבן ווי געווען, און ווי איידער מ'האָט די גרוב דערזען, ניט גלויבנדיק אַפּנים אַז פֿון זײַן. אז פון זיין ביז ניט זיין איז נאר א קליינע פאר שפאן צו מאכן, און אז אט באלד קאן געשען דאס וואס דאס טרויעריק דערבארעמדיקע אויג פון דער זון וועט מעגליך יא באווייזן צו זען, אדער מעגליך שוין נישט. ס'איז געבליבן ווי געווען. דעמאלט האט די פאליציי וועלנדיק ווייזט אויס אפרוען פון דער ארדענונג,

האט מען דערזען ווען מ'איז ארויס פון די רייען ווי ריווע, די וואס האט זיך געפונען בראש פון דער קאלאנע, האט פלוצלינג א ווענד געטאן דעם בליק צו יענער זייט הימל וואו די זון געפינט זיך, און אז האט זי דערזען וואו זי האלט אז באלד ביים פארגיין, האט זי א זאג געטאן צו די וואס שטייען נאענט לעם איר, צו אייניגע פרויען אין איר עלטער ווי איר שטייגער, קורץ און אפגעהאקט, ווייבעלעך, פארגעסט נאר ניט וואסער א טאג ס'איז היינט, ס'איז פרייטיק! דערביי האט מען ווידער געזען ווי זי האט זיך א ווענד געטאן צום פעקעלע וואס זי האט די גאנצע צייט אליין געטראגן, דאס ניט אנטרויענדיק אפילו דעם יתומה-מיידל, וואס איז מיט איר צוזאמען געגאנגען און האט זי באדינט, און האט פון דארט ארויסגענומען די פאר זילבערנע לייכטער. די וואס זענען איר פון איר געליבטן מאן דעם איידעם געבליבן, די וואס איר טאטע האט זיי יענעם בירושה געלאזט, די וואס זי ריווע האט זיי אלע יארן ביז אהער גענוצט נאר אויף ליכט-בענטשן און אויף נאך א דבר שבקדושה, צו טאן דעם לעצטן חסד מיט א מת. און אויך די וואס זי האט די לעצטע צייט פון אלע רעקוויזיציעס און ביישטייערונגען אויסגעהיט, ניט שעדנדיק זיך מיט זיי אפילו ביינאכט אויף איר געלעגער און ניט קאנענדיק איבער זיי איינשלאפן. זי האט זיי ארויסגענומען פון פעקעלע אויך אפאר סטאריאנאווע ליכט וועלכע זי האט ווייזט אויס אויסגעהיט ווי אן אינווענטאר אין געטא וואו אזוינע זיינען שוין דעמאלט ניט געווען בנמצא און וואו זי אליין פלעגט שוין לעצטנס בענטשן נאר אויף חלבנע זי האָט זיי, ווייזט אויס, אויסבאַהאַלטן אויף גאָר אַ פֿײַערלעכן מאָמענט, מעגלעך, אויף אַ לעצטן פֿרײַטיק פֿאַר איר טויט, אויף וועלכן זי האָט זיך געוויס געריכט, אַז די וואָך אָדער די קומענדיקע וועט ער זי טרעפֿן. דעמאָלט האָט זי צוגערופֿן דאָס יסוימע-מיידל און איר געהייסן האַלטן די לײַכטער, אין וועלכע זי האָט די ליכט אַרײַנגעטאָן. זי האָט אויך געקראָגן מיט וואָס זיי אָנצוצינדן, אין זינען האָבנדיק מיטצונעמען שוועבעלעך, און. און דעמאָלט האָט דער גאַנצער עולם װײַבער זיך אַרום ריװען צוזאַמענגעקליבן און זי אין אַ רינג אַרומגענומען. מע האָט דערזען, װי די הױכע ריװע האָט נאָך דעם, װי זי האָט איר שטאָק אױף דער ערד אַראָפּגעלײגט, נאָך דעם, װי זי האָט אױך איר מאַנטל אױסגעטאָן און מיט אים אױך געטאָן דאָס זעלבע, האָט זי זיך צוערשט אױסגעגלײַכט, װי װעלנדיק האַלטן עפּעס אַ פֿײַערלעך װאָרט פֿאַרן עולם, דערנאָך, אַז זי האָט זיך אַרומגעקוקט און זיך דערזען אַרומגערינגלט פֿון אַלע אין דער קאָלאָנע גייענדיקע און אַהערגעבראַכטע אָן אויסנאַם, אַזוי האָט זי בלויז אַ קורץ זאָג געטאָן, ווײַבעלעך, זאָגט מיר נאָך! זי האָט אויפֿגעהויבן ביידע הענט צו די אויגן, און, שטייענדיק אַ ווײַלע גראָד, גלײַך, שווײַגנדיק און אומבאַוועגט פֿאַר די צוויי ברענענדיקע ליכט, וואָס האָבן בלאַס געפֿלעמלט אין דער זומערדיק-פֿאַרנאַכטיקער לינדער לופֿט, אין אָנגעזיכט פֿונעם גרויסן צוויי-פּאָליקן פֿעלד פֿון ביידע זײַטן און אין אָנגעזיכט אויך פֿון דער פֿאַרגייענדיקער זון אין ווײַטן מײַרעוו, האָט זי אויף אַ העכערן קול, אַז אַלע זאָלן הערן, די ברכה פֿון ליכט-בענטשן געמאַכט. ברוך, געלויבט איז גאָט, אונדזער גאָט, דער מלך פֿון דער וועלט, אשר קדשנו, וואָס האָט אונדז געהייליגט מיט זײַנע מיצוות, וציוונו, און האָט אונדז געבאָטן אָנצוצינדן די ליכט פֿון שבת. דעמאָלט האָבן אַלע זי אַרומגערינגלטיקע, סײַ אַלט, סײַ יונג, סײַ גאָר יונג, ניט אויפֿגעפֿאָדערט פֿון קיינעם, איר נאָכגעטאָן און די הענט צו פֿאַר די אױגן צוגעטראָגן, און אַ געװײן האָט זיך דערהערט, פֿריִער אַ שטילס, װי װען יעדער אײנער זאָל װײנען פֿאַר זיך, דערנאָך שױן אַזױ אױפֿגעריסן, אַלגעמײן צוזאַמען, און אױף אַזױנע קולות, אַז קײן מענטשלעכער געהער איז גאָר דאָס נישט אימשטאַנד צו באַנעמען. נאָכדעם װי דער גאַנצער װײַבער-עולם האָט מיט אױפֿגעהױבענע הענט צו די אױגן לאַנג, לאַנג און װאָס אַ מאָל העכער און הױכער געװײנט, ביז פֿאַרגעסן זיך און ביז צו לאָזן הערן אַזױנע קולות װאָס שאַט ניט צו באַנעמען, און נאָכדעם װי ריװע האָט לסוף די הענט פֿון די אױגן צוגענומען און האָט דעם יתומה-מײדל באַפֿױלן, זי זאָל די לײַכטער מיט די ליכט, װאָס זי האָט ביז אַהער, שטײענדיק פֿאַר איר, געהאַלטן, אױף דער ערד אַראָפּשטעלן.

נו, און שוין, און וועגן ווייטערדיגן איז דאך ניטא וואס צו רעדן, ווייל ס'איז אלעמען באוואוסט. מ'דארף נאר צוגעבן אז נאכדעם ווען לעבן יענער פון פריער פארגרייטער גרוב איז אפגעטאן געווארן וואס איז פון פאראויס באשטימט געווען, דאס הייסט אז אלע אקארשט דא שטייענדיגע און לעבעדיג אטעמדיגע זאלן בלייבן טויט אן אטעם און איבערגעקערט ליגן מיט די פענימער אראפ, ריי אויף ריי, אין דער גרוב ווי פארשארטע שייטער העלצער אויסגעלייגט, און נאכדעם ווי מען האט די גרוב פארשאטן און די ערד אויסגעגלייכט ס'זאל אויסזען לייטיש, און נאכדעם ווי די פאליציי הינט האבן דארט דאס פרישע בלוט געשפירט און ניסנדיג געפרייכט און געפארסקעט, אט דעמאלט האט מען זיך צוריקגעקערט צום ארט וואו די פריער צונויפגעטריבענע האבן זיך געפונען, און אַז מע האָט דערזען די צוויי לײַכטער מיט די נאָך ברענענדיקע ליכט אין זיי, אַזוי האָט איינער אַ פּאָליצײ-מאַן די ליכט פֿאַרלאָשן און זיי אָפּגעשלײַדערט, און אויף די לײַכטער האָט ער זיך מרחם געווען, צי צוליב זײַן אייגענעם געברויך, צי אויף צו טיילן זיך אויך מיט אַנדערע, איז אַלץ איינס.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט